לזכות אילן בן נעמי חיה שיחיה ליום ההולדת שלו כ ה סיוון. משיחת אור לד' סיוון תשמ ה.
דערנאך דער שיעור פון יום זה, וואס דאס אויכעט פון שביתת יום טוב כאמור איז דאך אויכעט איינער פון די ראשי פרקים שבו, איז דער ענין פון עירוב תבשילין. וואס אין עירוב תבשילין האט מען שוין אמאל גערעדט בארוכה און שוין אויכעט אפגעדרוקט, וועט מען נישט מאריך זיין נאכאמאל די פרטי הדבר, די נקודה על כל פנים אבער דערמאנען אז אויף עירוב תבשילין איז דא צוויי טעמים וואס די גמרא ברענגט, איין טעם וואס דאס פארבונדן מיט יום טוב, און א צווייטער טעם וואס דאס פארבונדן מיט שבת. ווארום עירוב תבשילין איז דאך דווקא דער חיוב ווען ס'קומט יום טוב בסמיכות לשבת, וואס דעמאלט מאכט מען דעם עירוב תבשילין בערב יום טוב. זאגט מען דערויף די צוויי טעמים, איין טעם וואס דאס איז צוליב כבוד יום טוב, כדי מען זאל נישט נכשל ווערן און מיינען אז א יום טוב קען מען מבשל זיין לחול, באווארנט מען דאס. און מ'באווייזט אז אפילו לשבת טאר ער אויך ניט מכין זיין, מבשל זיין, און מען דארף דאס אנהויבן דווקא פון ערב יום טוב, וואס דעמאלט איז ער ניט מער ניט ווי ממשיך ביום טוב, אף על פי וואס יום טוב מצד עצמו איז ער מותר אין מלאכת אוכל נפש לצורך היום טוב עצמו. אבער עד כדי כך קדוש אז אפילו פאר א שבת ניט, על אחת כמה וכמה אז ער וועט ניט נכשל ווערן בנוגע צו מכין מיום טוב לחול, וואס דאס איז איין טעם, וואס דאס איז ביידע עניינים, דאס איז פארבונדן מיט כבוד יום טוב, און דאס איז א ענין של שלילה, א באווארענען א דבר בלתי רצוי. דערנאך איז דא דער צווייטער טעם וואס די גמרא ברענגט, אז דאס איז פארבונדן מיט כבוד שבת, אזוי ווי ס'זאל זיין א ענין מען זאל בורר זיין א מנה יפה לשבת, דארף מען דאס אנהייבן זוכן און קלייבן און זאל האבן צייט אויף בנוגע צו יום טוב נאך פון ערב יום טוב, איז אט דעמאלט וועט מען זיין זיכער אז מ'וועט נישט אלץ אויפעסן ביום טוב, און מ'גרייט שוין צו פון ערב יום טוב אז ס'זאל אויכעט זיין א מנה יפה לשבת. וואס דאס איז זיך ביידע עניינים, דאס א ענין פון שבת און א ענין של חיוב ועשייה, ניט א ענין של שלילה, כמדובר און כמוזכר ווי שוין אפגעדרוקט די גאנצע אריכות שבדבר, וואס דער אלטער רבי אין שלחן ערוך שלו ברענגט ביידע טעמים, און אויכעט א נפקא מינה בנוגע בהלכה בפועל ווי דארט איז אלץ בארוכה די אלע עניינים ארויסגעבראכט. איינע פון זיי צי מען דארף האבן אז זאל זיין נשמר ביז שבת, אדער ס'איז גענוג אז ער וועט זיין נשמר ביז אין יום טוב, כמבואר בארוכה שוין אויכעט דארט. דער רמב ם אין זיין שיעור ברענגט אראפ מער ניט ווי דעם טעם פון כבוד יום טוב, און שרייבט אויף פארוואס מאכט מען דעם עירוב תבשילין, אזוי ווי ער האט מיט דעם אז ס'איז א איסור מדברי סופרים. כדי ער זאל ניט נכשל ווערן און ס'איז א גזירה אז מ'וועט א טעות האבן אז מ'קען מכין זיין מיום טוב לחול באווייזט מען אז אפילו לשבת איז ער אויכעט ניט מכין. און דאס איז כאמור דער ענין ווי דער רמב ם פארבינדט דאס מיט כבוד יום טוב און פארברענגט און פארבינדט דאס מיט א ענין של שלילה במילא קען מען קומען אויכעט ארויס די אלע נפקא מינה לפועל ווי אפגעדרוקט שוין די פרטי הדברים ותן לחכם ויחכם עוד וואס איז בכללות ענין ההוראה ומוסר אין עירוב תבשילין אז בשעת ס'קומט יום טוב און שבת בסמיכות איז אט א דעמאלט קומט ביי א אידן צו א מצוה מיוחדה די מצוה פון עירוב תבשילין, מען מאכט אויף דערויף א ברכה, און א מצוה וואס זי איז אויכעט ברענגט ארויס דעם ענין פון אהבת ישראל, וואס באהבת ישראל איז ניט אזוי מודגש אין שבת, אויף שבת זאגט מען אז די מצוה פון הכנסת אורחים איז זעלבסטפארשטענדליך, א גאנצע וואך איז דאס א מצוה, על אחת כמה וכמה אין א יום קדוש. אבער זאגן אז דאס איז א הכרח און דאס פארבונדן מיט עונג שבת איז דאס ניט אזוי, ווי ס'איז מבואר בארוכה על פי דרך החסידות אין חסידות דארטן ביים מיטעלן רבי בסידורו, מה שאין כן ביום טוב אט א דעמאלט דארף דווקא זיין דער ענין פון הכנסת אורחים און א ניט חס ושלום זאגט מען פרש חגיכם אויף דאס וואס ער רעדט מער ניט. מיט אשתו ובני ביתו, איז דאס א ענין פון פרש חגיכם, מה שאין כן פרש שבתכם לא קאמר. ביז אז דאס איז אזוי איכעט איינגעווארצלט געווארן אין טבע האדם ביי אידן, במילא מצד ענין הבחירה האט מען דאס איכעט אזוי געמאכט ביי ניט-אידן, כדי זאל זאל ניט זיין קיין הכרח בדבר, זאל עס זיין ובחרת בחיים. ווי דער רמב"ם ברענגט אויכעט אראפ אז בטבע האדם אז ווען איז זיין שמחה בשלימות ווען ס'ניט נאר ושמחת אתה ואשתך ובניך ובנותיך נאר אויכעט ועבדך ואמתך והגר והלוי אשר בשעריך אט דעמאלט ווערט ביי אים א שמחה שלימה וואס דאס איז על פי טבע. און וואס אט דעמאלט כאמור אז ס'קומט פריער יום טוב און דערנאך שבת, דערציילט מען אז ער גרייט צו אויף שבת, דארף ער שוין אנהייבן גרייטן פון ערב יום טוב, וואס דעמאלט איז מען זיכער אין ביידע זאכן, מ'איז זיכער אז ער וועט האבן פאר די אורחים ביום טוב, דערפאר וואס ער הייבט עס אן גרייטן מבעוד מועד, און ער האט אויכעט זיכער אז ער וועט האבן דעם כבוד שבת. כאמור ווי דער צווייטער טעם אויף דערויף וואס ער האט אט א די הוראה און ער זעט אז אט א די סמיכות האט ער מזכה געווען מיט נאך א מצוה און א מצוה מדברי סופרים וואס חביבים עלי דברי סופרים יתר ממצוותיה של תורה און די כללות איז דאס אז מען מישט צוזאמען תבשילין ווי דער רמב"ם זאגט תבשילין צוזאמען, צוזאמען יום טוב און שבת, און נאך מערער אז דאס הייבט זיך גאר אן דאס צוזאמענמישן דווקא יום החול, וואס דאס גיבט א הוראה לכל אחד ואחת, ואדרבה בנוגע צו נשים איז זיי זענען דאך אט אט די וואס זיי זענען בעיקר מכין די תבשילין, אזוי ווי דער בעל הבית איז דאך חיטים מביא, כלום חיטים כוסס, דארף מען האבן דעם עזר כנגדו אז זי זאל פון די חיטים מאכן לחם, ועל דרך זה פון דעם בשר וכיוצא בזה מאכן א תבשיל, און דאס איז דאך פון די ביידע עניינים וואס מען מאכט עירוב תבשילין, הענין של תבשיל כפשוטו, און אויכעט הענין של פת. און די ביידע עניינים איז פארבונדן דערמיט די עקרת הבית, וואס בעפעלט ווער עס גרייט עס צו, גרייט עס צו דווקא דער איד, גרייט עס צו דווקא די עקרת הבית, און דאס שליסט צוזאמען און ס'איז מדגיש דער ענין פון אהבת ישראל, ווי מ'זאגט עס אויכעט אין עירוב תבשילין, א דבר תמוה. אז מען זאגט בנוגע מ'מאכט עירוב תבשילין אז ער איז מזכה צו יעדערן וואס דארף האבן עירוב תבשילין, וואס לכאורה איז וואס עפעס דווקא זיך אנגעשטעלט אויף דווקא אויף עירוב תבשילין אז עס איז דא א ריבוי מצוות וואס מען קען מוציא זיין א צווייטן אף על פי כן און מען דארף מאכן א ברכה אף על פי כן איז אין די ברכה איז מען ניט מוסיף אז ער איז טאמער איז דא איינער וואס וועט עס ניט מקיים זיין די מצוה איז ער אים מוציא אז ס'קומט צו עירוב תבשילין מאכט ער די ברכה און זאגט בדין יהא שרא לאפויי לנא וואס דאס מיינט אז אים ובני ביתו און דערנאך איז ער אויכעט מוסיף צו די אלע וואס געפינען זיך בעיר הזאת וואס דאס איז מדגיש נאך מער דער ענין פון אהבת ישראל. בשעת ער מאכט דעם עירוב תבשילין וואס דאס איז לפני היום טוב, וואס דערנאך קומט אויכעט'ס פארשטאנדיג אז ס'דארף זיין להעלות בקודש, אין דעם אין דעם ענין פון אהבת ישראל וואס דריקט זיך אויס אין הכנסת אורחים שביום טוב, איז דאס ווערט עס ביי אים אין אן אופן פון מעלין בקודש, אפילו לגבי אהבת ישראל ווי ס'איז שוין געווען ווען ער האט געמאכט דעם עירוב תבשילין האט ער מעלה געווארן און מוסיף געווארן נאך מער ביז אין אן אופן פון עליה מיט נאך כמה לימודים וואס זענען דערמיט פארבונדן.